אונז הייבן דא אן היינט א גאנצע נייע מעשה, א גאנצע נייע סדר, סאו האבן מיר געזאגט מ'קען צוטיילן ספר בראשית אויף דריי חלקים, ס'דא די מעשה בראשית וואס גייט ביז אברהם אבינו, ס'דא די מעשות פון די אבות אברהם יצחק און יעקב, און ס'דא די מעשות, מ'קען עס רופן די מעשות פון די בנים, בעצם די מעשות פון יוסף בעיקר, אביסל פון יהודה, אביסל נאך, דאס איז די די דריטע חלק, בעצם וואלט מען געקענט אריין לייגען תולדות יעקב, שטייט דאך בפירוש דא אלה תולדות יעקב, אבער ווען מען ווער ס'טראכט אריין אין די סדר התולדות פון די גאנצע סדר זעט מען אז תולדות שטייט געווענטליך ווען מען גייט רעדן וועגן די קינדער פון די מענטש, למשל אלה תולדות תרח, דא הייבט מען אן צו רעדן וועגן אברהם אבינו, מען רעדט נישט וועגן תרח, זעלבע זאך תולדות עשו רעדט מען פון עשו'ס קינדער, תולדות יצחק רעדט מען פון יעקב און עשו, סאו דאס וואס שטייט תולדות יעקב דארף מען נישט פארשטיין אז דא הייבט זיך אן די תולדות יעקב, דא ענדיגט זיך בעצם די תולדות יעקב, ס'הייסט תולדות טייטש קינדער, אדער די מעשה וואס איז געשען צו די קינדער, עכ"פ ס'רעדט זיך וועגן די קינדער, און אלע תולדות פון ספר בראשית דארף מען פארשטיין אזוי. און די מעשה איז פשוט גענוג לאנג און גענוג גרויס און קאמפליצירט אז ס'נעמט אונז ביז סוף ספר בראשית, אדער כמעט ביז סוף ספר בראשית, דאס איז די מעשה פון יוסף. די הייבט זיך אן זייער פשוט, ס'הייבט זיך אן זייער תמימות'דיג, קודם וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ס'הייסט, מ'האט געלערנט עשו וישב עשו בארץ סעיר, בהר סעיר, איז דא וישב יעקב איז געבליבן מיטן טאטן דארט ווי זיין טאטע האט געוואוינט, און יוסף איז זיבעצן יאר אלט, און זאג נאר די קיצור, וואס מ'זאל משים לב זיין, וואס מ'זאל אנרירן, מ'זאל מערקן ווען ס'נישט שטייט דא. יוסף איז געווען זיבעצן יאר אלט, דאס הייסט הייבט זיך אן ווייטער זייער פשוט, זייער סלאו, זייער ווי אלט ער איז געווען, אזוי ווי אזוי ווי די סטייל פון סידור הדורות פון זמנים ווי אלט יעדער איינער איז געווען וואס און אזוי ווייטער, און מיטאמאל זייער ענליך צו וואס איז געשען צו יעקב אליין צווישן אים און זיין ברודער, איז דא פעיוואריטס, די טאטע האט מער ליב יוסף פון אנדערע, און וואס טוט ער? יעקב איז געווען א, ביי יצחק איז געווען א פראבלעם אז געוואלט געבן די ברכות, יעקב טוט עפעס א פשוטערע זאך, ער געבט א כסונת פסים פאר יוסף און ס'גייט אבער נישט, ס'הייבט זיך אן אלע פראבלעמען הייבן זיך אן פון די כסונת פסים, אין א געוויסע זין די כסונת פסים דרייט זיך ארום די גאנצע די גאנצע מעשה, און די צווייטע זאך, די צווייטע זאך וואס איז זייער וויכטיג פאר די מעשות פון יוסף און אלע התחלות זענען זייער וויכטיג, ווען די ערשטע זאך וואס שטייט וועגן א מעשה, די ערשטע זאך וואס שטייט וועגן א מענטש, דארף מען טראכטן, דארף מען באמערקן וואס וואס רעדט זיך, מען דארף אריינקוקן אין דעם. און יוסף איז דער זיבעצן יאר אלט, שטייט שוין, דבתם רעה האט ער, עפעס האט ער דבתם רעה אל אביהם, נישט קלאר וואס דאס איז, אבער וואס איז קלאר ער האט א חלום, צוויי חלומות, און ער פארציילט עס פאר די איינע, און ער זאגט זיי שמעו נא החלום הזה, א גאנצע מעשה, און זיי זענען זייער בייז, זיי זענען נישט העפי, צווייטע מאל איז זיין טאטע אויך נישט העפי, יא, ערשטע מאל נאך זיין, שטייט נאך נישט זיין טאטע האט עפעס געזאגט, צווייטע מאל, פשוט ווייל ער האט שוין דערמאנט די טאטע, די שמש און די ירח, אפשר ווייזט אויף די טאטע און די מאמע אזוי ווי ער זאגט, און די עולם איז נישט העפי מיט זיינע חלומות. מצד שני ענדיגט זיך די מעשה ואביו שמר את הדבר, וואס מיינט עס פונקטליך שמר את הדבר? עפעס מיינט עס אז דארפסט וויסן, פאקט פאר די מעשה דארף מען וויסן אז יא, אויף די דא און מען האלט אין די מעשה זענען די חלומות טאקע חלומות בעלמא, בעל הח, מען קען זאגן זיי רופן אים בעל החלומות, אבער צום סוף צום סוף צום סוף. דאס איז א סטראקטשער פון די גאנצע מעשה, און די מעשה פון די שר האופים און פון פרעה, אלעס גייט אזוי, חלומות זענען אמת אין יוסף הצדיק'ס מעשה, און אסאך מאל אנהייב באמערקט מען נישט, מענטשן ווייסן נישט וואס צו טון מיט די חלום, אין פותר אותם, נישט דא קיין פותר פאר די חלום, און די ברידער האלטן אז זיי פארשטייען יא די פותר, אזוי איז דאס, אבער זיי פארשטייען אז עס גייט נישט קיינמאל זיין, המלוך תמלוך עלינו, נישטא אזא זאך. און דאס איז אזוי ווי מען זאגט ס'האט פאראויס געזען, פאראויס די די חלום זאגט פאראויס אז ס'איז נאך דא וואס צו טוהן, די ואביו שמר את הדבר זאגט אויך פאר אונז, ווארט נאר צו וועסטו זען, ס'איז נישט אזוי, ס'גייט נאך עפעס זיין דא. און מען דארף טראכטן א מינוט, וואס איז מיטאמאל דא דורך חלומות, ס'שטייט נישט אז די אייבערשטער איז געקומען אין א חלום, ס'שטייט נישט אז ער האט געהאט א נבואה, ס'איז דא עפעס א זאך, אזא זאך א חלום, מען דארף טראכטן וועגן דעם. צווייטע שטיקל מעשה אדער דריטע שטיקל מעשה וואס אונז האבן דא איז ווי ער קומט און ס'איז דא ס'הייסט ויאמרו איש אל אחיו דאס איז די בעל החלומות לאמיר מאכן א סוף פון זיינע חלומות ראובן זאגט אל תשפכו דם גייט נישט לא נכנו נפש לאמיר אריינווארפן אין א גרוב למעשה ווארפט מען אים אריין אין א גרוב דאס הייסט זיי וועלן אים נאך הרג'נען אבער נישט בידיים יא ס'איז נישט בידיים דאך קומט יהודה יהודה האט נאך חשבונות יהודה טראכט מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו אין אנדערע ווערטער זאגט זיי ענק ענק באהאלטן אים יא ענק הארגענען אים יא וכסינו את דמו דו מאכסט אים אין א בור זיי וועלן פארקויפן דאס דאס נישט דאס איז שוין וואס וועט זיין מיט אים דו טוסט עס עפעס ווייניגער און מען פארקויפט אים און נאכדעם גייט מען צוריק ווי מען איז אנגעהויבן מיט די כתונת ס'קומט ראובן און זאגט הילד איננו ס'איז נישט קלאר אז דאס איז א שייכות מיט דעם ווייל לכאורה זיי האבן שוין געפלאנט פריער אז מען זאל קלאר אז זיי גייען נעמען די כתונת אפשר דאס איז עקסטערע זאך האט נישט צוטוהן ס'נישט וועגן דעם ווייל ראובן האט געזאגט הילד איננו האבן זיי געמאכט די עצה זיי נעמען די כתונת און זיי ווייזן עס פאר יעקב, און יעקב איז מורא'דיג טרויעריג כי ארד אל בני אבל שאלה, מורא'דיג טרויעריג מ'דארף טראכטן וואס די שייכות פון די טרויער דא איז, און יוסף ביזדערווייל ווערט פארקויפט פאר מצרים און דא סטאפט די מעשה פאר די מינוט.